עברית, אנגלית, אידיש, אידיש, הרב שרגאל אומר אידיש, אה, אידיש מיט דויטש אקצענט, אוקיי. אונז האלט מען די וואך אין פרשת קדושים, אין ארץ ישראל האלט מען אין פרשת אמור, זיי לויפן אביסל שנעלער אזוי ווי אלעמאל. פרשת קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם, לכאורה דער אייבערשטער בעט אונז א מורא'דיגע זאך, אונז דארף מען זיין הייליג, און ס'שטייט נישט דא אין פסוק, זעה איך נישט אז ס'שטייט אז קדושים תהיו איז נאר פאר די גרויסע צדיקים, פאר די גרויסע רבנים, קדושים תהיו איז אלע. אלע. ווי קען מען זיין אלע הייליג? ווי קען מען בעטן פון אלע צו זיין הייליג? זאגט אונז אויס רש"י, הוו פרושים מן העריות ומן העבירה. א מענטש וואס ער איז פרוש, וואס מיינט פרוש? ער מאכט זיך א גדר, א סייג, ער דערווייטערט זיך פון א עבירה, ער דערווייטערט זיך פון עריות, ער קען זיין קדוש. ס'הייסט מיט א גרינגע זאך, מיט א קלייניקייט, מיט א קליינע גדר, מיט א קליינעם סייג, אונז האלט מיר פונקט אין די טעג פון ספירת העומר, וואס דאס גרייט אונז צו צו די מעמד פון מתן תורה, וואס אין וואס אין מתן תורה שטייט הגבל את ההר וקדשתו. הגבל את ההר איז טייטש, מ'זאל. מאכן א גדר, א גדר, א סייג. דאס איז א זאך וואס קען אונז ברענגען צו מתן תורה ווי ס'דארף צו זיין, און דאס איז די ענין פון ספירת העומר, אונז זאלמער זיך פארבערייטן, אונז זאלן זאלמער זיך קדש עצמך במותר לך, אפילו זאכן וואס דו מעגסט, קדש עצמך, מען מעג טאקע אסאך זאכן, אבער אז א מענטש איז זיך מתקדש, ער איז מטהר, ער האלט זיך איין, קען ער ווערן הייליג. און דא גלייך נאך ווען ס'שטייט קדושים תהיו קומט אן די ענין פון מורא אב ואם, לכאורה ווי קומט אריין גלייך די כיבוד אב ואם גלייך נאך קדושים תהיו, האב איך געטראכט אפשר קען מען זאגן, מ'קען נאך חולק זיין אויף מיר, אז קדושים תהיו ווען מ'בעט פון א מענטש זאל זיין הייליג,

אויך די טאטע מאמע ס'איז אלעס די זעלבע זאך א מענטש ווייסט נישט אמאל אזוי ווי ס'שטייט אין פרקי אבות אין די טעג וואס מ'לערנט שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות א מענטש ווייסט נישט די מתן שכרן של מצוות און אוודאי ווי ס'שטייט יא די מתן שכרן וואס אונז האמיר געזאגט אז ביי ביי כיבוד אב ואם שטייט למען יאריכון ימיך על האדמה למען יאריכון ימיך, אז דארט שטייט יא דער שכר, לכאורה פארוואס שטייט דער שכר, ווייל מען וויל ווייזן פאר א מענטש מידה כנגד מידה, אז דו וועסט מכבד זיין דיין טאטע מאמע, וועסטו אויכעט קענען לעבן לאנג און דיין קינדער וועלן דיך מכבד זיין. און די גמרא זאגט אין קידושין דף למד אלף עמוד ב', אז רבי יוסף ווען ער פלעגט הערן זיין מאמע די טריט פון די מאמע קומען אן, זי איז נאכנישט אריין אפילו אין שטוב, איז ער שוין אויפגעשטאנען און האט געזאגט, איך שטיי אויף, די שכינה קומט צו מיר, די שכינה,

פיפטי טרי יערס? אה. נאו נאו דאנקע פיפטי טרי. אה. און אפאר טעג נאכדעם איז נפטר געווארן זיין זון, און ס'איז געווען א מורא'דיגע רעש אין בני ברק און ר' חיים קנייבסקי איז אריין צו די חזון איש פרעגן מאי האי וואס איז פשט פון דעם? האט די חזון איש געזאגט איך ווייס נישט וויפיל מאל איז דער איד דער טאטע פון די פון די דאס איז מיר געקומען זאגן אז זיין זון איז אים נישט מכבד כראוי. כמה בכה אלי שה, האבא שהבן לא מכבד אותו! און יעצט די טאטע איז אויפגעגאנגען אין הימל און האט אים גערופן די זון צו א דין תורה, ס'איז זייער זייער הארבע זאך וואס אונז זעמער, און אונז זיץ מיר ביז היינט אין גלות, שטייט אז אונז זיץ מיר אין גלות ווייל עשו האט די מורא'דיגע זכות, וועלכע זכות האט עשו? כיבוד אב ואם? עשו האט געמאכט כיבוד אב? עד כדי כך ער האט געמאכט כיבוד אב אז ביז היינט און אנחנו משלמים על זה מחיר יקר ער האט א זכות פון איין נגיעה פון איין מצוה וועלכע כיבוד אב איז אוודאי קען מען אונז מיט אונזערע כיבוד אב ואם גורם זיין זאל זיין פארקערט איז די די די די קללה זאל זאל זאל זיך פארקערט און ווערן גאולה. ווי זעהן מיר אונז נאך אז אז אז עשו האט אריינגעלייגט מיט זיינע קינדער וואס זיין אייניקל איז דאך עמלק און די אייניקל פון עמלק איז המן, מען זעהט ביי די מעשה ביי המן ווען זיין טאכטער האט געווארפן פון די פענסטער פון די די די די שמוציג די שמוציגע וואסער דארטן אויף די טאטע איז ארויס געשפרינגען פון פענסטער און געשטארבן אלע פרעגן וואס איז געשען פארוואס דארף זי שטארבן וועגן דעם זי וועט זיך זי וועט בעטן מחילה זי וועט זי וועט זי וועט זאגן איך האב נישט געמיינט איך האב נישט געוויסט זי וועט באקומען א עונש אפילו אבער שטארבן וועגן דעם?

אונז גיימער ווייטער און זעמער אז די גאנצע פרשה רוב פון די מצוות זענען זאכן וואס האבן צו טון בין אדם לחבירו אזוי ווי די די באוויסטע מעשה דארט מיט אונקלוס וואס אונקלוס האט געזאגט פאר די פאר די סאלדאטן וואס זענען געקומען צוריק נעמען צו די מלך רומי און ער האט זיי געזאגט אז ביי אונז די אייבישטער והשם הולך לפניהם יומם די אייבישטער באלייכט אונז מיט זיינע מצוות מיט זיינע מיט זיין תורה ער וויל זאכן פאר אונז זאל זיין גוט

ס'איז דאך זייער שווער, ער האט זיך אזוי שטארק ליב און במיוחד אז אונז ווייס מיר אז חייך קודמין, יעדער איינער האט זיך ליב, אה, איז פונקט כמוך פונקט, זאגט ער ניין, מיינט נישט די כמוך, ווען דו קויפסט פאר דיר עפעס זאלסטו קויפן פאר דיין חבר, ווען דו קויפסט נייע שיך זאלסטו קויפן אויכעט פאר מיר, נישט דאס מיינט מען, מען מיינט ואהבת לרעך, זאלסט ליב האבן דיין חבר אזוי שטארק כמוכו, אזוי ווי דו וואלסט געוואלט ער זאל דיך ליב האבן, דהיינו, א מענטש וויל אסאך מאל די חבר זאל אים מאכן אזוי און אזוי, זאגט מען אים קיין שום בעיה, וואס דו ווילסט מען זאל מאכן פאר דיר, דאס זאלסטו צוריק מאכן פאר יענעם, ואהבת לרעך כמוך, און וואס פארדינט מען פון דעם, אני השם, אזוי ווי די מעשה וואס איז געוועזן, אמאל איז געוועזן א, איינער איז געפארן קיין האנג קאנג, אויף ביזנעס. איין נאכט דרייט ער זיך דארט שטיל אזוי אויף די גאס, און ער הערט ווי א פאליציי קומט צו אים מ'שרייט אים אן א שפיאן! מען האט געכאפט א מרגל! ער זאגט איך בין נישט קיין שפיאן! זאגט אים ביסט יא א שפיאן! מען האט אים געכאפט, מען האט אים גענומען און דארט אין האנג קאנג די עבירה מ'האט אזא גרויסע עבירה פון א שפיאן איז נידון צו לתלייה, מוות, מען הענגט אים אויף! האט ער געבעטן, ענק ווילן מיך אויפהענגען, אבער לאזט מיך כאטש גיין צו די קינדער, צו די ווייב זיך געזעגענען, לאזט מיך פארן אהיים, האט דער שופט דארט געלאכט, אז ער גייט גיין ער גייט נישט צוריקקומען, האט ער געזאגט, איך האב דא א חבר אין האנג קאנג וואס ער וועט קומען זיצן אנשטאט מיר ביז איך קום צוריק.

ער וועט אזא גוטע חבר זיין אז ער איז נישט דא וועט מען מיך אויפהענגען, אבער די גאנצע מדינה האט געהערט אז מען גייט נעבעך הרג'נען א אומשולדיגע מענטש, אלע זענען דאך געקומען צו זעהן די נעבעך ווי מען גייט אויפהענגען א היימישע פליט, די מענטשן האבן אפילו געוויינט, מען ברענגט אים אזוי מיט די שטריק און מען נעמט אים ארויף צו אויפהענגען, אפילו די מלך איז דארט געזעצן, און ווען מען שטייט שוין ממש פארן אויפהענגען הערט מען ווי איינער שרייט ווארטס! ווארטס! ער קומט זיך אן דארטן, ער זאגט, ער לויפט ארויף אויבן צו די חבר וואס האט די שטריק אויף זיך, ער נעמט אראפ די שטריק און לייגט עס אויף זיין קאפ, זאגט ער, דו ביסט נישט דער שפיאן, איך בין דאך דער וואס מ'האט געכאפט אלץ שפיאן. האט דער חבר געזאגט, ניין ביסט אנגעקומען צו שפעט, מיך מען דארף מען הענגען, ניין איך, מיך, דיך, מיך, מען קריגט זיך אהין און צוריק, און אלע זעען, ס'שטייען דא צוויי נישט נארמאלע מענטשן, יעדע איינער וויל זיך הרג'ענען העיקר די צווייטע זאל נישט ווערן גע'הרג'עט האט דער מלך געזאגט סטאפ קומט ביידע אהער ענק זענען אזא גוטע חברים איך וואלט געוואלט זיין אויכעט א חבר מיט ענק שטייט ואהבת לרעך כמוך דער אייבערשטער זאגט אז דו ביסט אזוי חבר פון אים אז דו האסט אזוי שטארק ליב דיין חבר דו ביסט אזוי נאנט צו אים אני השם וויל איך אויכעט זיין מיט ענק אין חבר'שאפט וויל איך אויכעט זיין מיט ענק אז וואס ענק זענען וואוינט די שכינה איז כאילו מיט ענק כביכול מיט ענק איין זאך. און ווען איינער טראכט טאקע אויף יענעם צו מאכן גוטס, און ווען איינער האט אינזין יענעם אז פאר א צווייטער זאל זיין גוט עד כדי כך קען אפילו א גרויסער מענטש מאכן פאר א קליינער אזוי ווי אונז האמיר געזען די מעשה מיט די הייליגע שינעווער רב וואס ער איז אמאל געפארן ערב שבת אויב ווען אלע עסן זענען שוין געווען גרייט האט ער געזאגט פאר זיינע חסידים ברענגטס מיר די עסן מען פארט ווי פארט מען? צו עפעס א ווייטע דארף וואס נישט די שינעווער רב איז געוועזן דארטן און ער האט נישט דארט קיין חסידים מען פארט זיך צו יענע שטאט. ער קומט אן צו יענע שטאט, און ער זאגט מען זאל אריין גיין אין די שטאט, מען קומט ארויס מען זעט אקעגן זיי קומט א איד, וואס פונקט די שבת מאכט ער א שבת אויפרוף פאר זיין זון, און ער זעט א פמליא מיט חסידים קומען, ער האט נישט פלאץ, ער האט נישט קיין עסן גענוג פאר אלע, ער גייט צו צו די רבי דארטן, ער זאגט שלום עליכם, האסט זוכה געווען, זאגט ער, אונז זעמיר זיך קומען צו דיר, זאגט ער, יא, אבער איך מאך אויפרוף די שבת פונקט, זאגט אים דער רבי, דאונט ווארי, אונז האבן אלע עסן מיט אונז מיטגעברענגט. מען גייט אריין די שבת אלעס פירט זיך ווי ס'דארף צו זיין ביז שבת אינדערפרי קריאת התורה הייבט אן צו ליינען הייבט אן די שינאווער צו קלאפן נו נו נו שא שא קיינער רעדט נישט דא און ער שרייט ביי יעדע עליה שרייט ער אבער ווען ס'קומט אן צו מפטיר די עליה פון די חתן ווען די חתן הייבט אן צו זאגן ברכו הייבט אן צו קלאפן און צו קלאפן נו שא נו און ביי די הפטורה נאכמער ער שרייט א חוצפה, מען רעדט מ'קען גיין ווייטער, ער שטערט און ער שרייט דער שינאווער רב אין שטאט, קיינער רעדט נישט דארטן אבער ער שרייט, דערווייל איז די די חתן האט געענדיגט שוין די מפטיר די הפטורה, מוסף אלעס נארמאל, אלעס איז צוריק, קיינער נישט פארשטאנען וואס שרייט ער אן זיינע חסידים א גאנצע צייט, מוצאי שבת ווען מען פארט צוריק זאגט ער פאר זיינע חסידים ענק האבן געזען איך שריי ענק אן אזויפיל אפילו ענק האבן נישט גערעדט, איך מוז ענק פארציילן וואס איז דא געשען. דער חתן איז אנגעקומען צו מיר ביז צו שינאווע, און ער האט מיר געזאגט אז ער איז א חתן געווארן, אבער ער איז א עם הארץ, ער איז א דארפסמאן, ער ווייסט גארנישט, ער ווייסט נישט צו ליינען, צו זאגן, ער ווייסט נישט קיין אידיש ווארט, און ער ווייסט נישט וואס צו טון, ס'גייט קומען שבת אויפרוף, און ביי זיי איז די מנהג אז מ'דארף זאגן די הפטורה, און אז די משפחה פון די כלה וועט זען ער האט מורא'דיגע בושות, וואס טוט זיך? האט אים דער רבי געזאגט, דאנט ווארי, איך וועל דיר עס מאכן. און ער איז געקומען און געמאכט די גוטע דזשאב, ער האט געמאכט אזעלכע גערודער אז קיינער האט נישט געזען און קיינער האט נישט פארשטאנען אז דער בחור קען נישט ליינען אדער זאגן. מען זעט אין דעם ווי ליגט צו טראכטן אויף יענעם, אזוי ווי רשי זאגט די וואך די וואך ביי אונז אין פרשה בצדק תשפוט עמיתך וואס איז טייטש הוי דן את כל האדם לכף זכות, כף מיינט א לעפל, פארוואס שטייט נישט א גאפל? פארוואס א לעפל? ווייל א לעפל מיינט מען די לעפל פון די שיך, די שיך לעפל, וואס אפילו ס'גייט נישט אריין די שיך, מ'דארף אזוי שטופן די פיס זאל אריינגיין, ווען די זעסט עפעס וואס זעט נישט אויס אזוי קלאר, מ'דארף עס ממש אזוי קוועטשן, אזוי ווי כ'האב געהערט א מעשה, ס'געווען א בחור אין ישיבה וואס האט אמאל גערעדט אינמיטן און די משגיח האט פונקט מחליט געווען יענע טאג אז ווער ס'וועט רעדן אינמיטן די שיעור העט ער ווארפן אהיים, די בחור האט גערעדט, געווען א גוטע בחור, האט ער געזאגט פאר די בחור נאכן שיעור זאלסטו קומען צו מיר, ער קומט נאכן שיעור צו אים, זאגט ער פאר די בחור וואו דיין תפילין? די בחור האט נישט געוואוסט אז די משגיח האט געפלאנט פונקט היינט צו ארויסווארפן די בחור וואס גייט רעדן ביים שיעור, האט ער געפרעגט די משגיח וועלכע תפילין של יד אדער של ראש? האט אים דער משגיח געגעבן אזא פראסק, דו שעמסט זיך ביסט א מחוצף, פרעגט מיך ווער איך בין, של יד אדער של ראש. וואס מיינט די מעשה? דער משגיח האט נישט פארשטאנען, דער בחור פונקט יענע טאג האט זיך צובראכן די תפילין של ראש, ער האט זיך געהאקט אין די וואנט, און די תפילין של ראש האט זיך צובראכן, האט ער עס געשיקט ער זאל עס פאררעכטן, ער האט עס געגעבן פאר א פאכמאן זאל פאררעכטן די תפילין.

מען מיינט נישט קיינער, מען דארף אנקוקן מיט די ריכטיגע ברילן, מיט די ריכטיגע, מיט די ריכטיגע בליק, ווען א מענטש קען זיך אליין די שלעכטס מאכן, ווען ער ווייסט נישט ווי אזוי מען מאכט, והוי דן את כל האדם לכף זכות, מען דארף עס ריכטיג מאכן, ווען א מענטש מאכט עס מיט די גאנצע. מיט די גאנצע געשמאק, ער מאכט זיך די ריכטיגע אויפן ואהבת לרעך כמוך, איז ער זוכה אז די שכינה איז מיט אים, אני ה', דער אייבערשטער זאל העלפן אונז זאל מיר קענען אין די ימי הספירה זיך נוהג כבוד זיין איינער מיטן צווייטן, און מצליח זיין צו ברענגען דורך די אהבת חינם די בית המקדש צוריק וואס איז ארויסגעגאנגען פון אונז וועגן שנאת חינם.